א גוטן טייערע אידן און ברוכים הבאים צום גוט געלט נומבער צוויי און צוואַנציק מיטן פיינענשעל אדווייזער, טשעלענדזשער פאר פעסיוו אינקאם, חיים עקשטיין. און היינט צוטאג קען מען שוין אויכעט זאגן א רבי און א מורה דרך פאר א נומבער פון אידן וואס האבן זיך אויס האלטן זיך אינמיטן האבן זיך אויסגעלערנט האלטן זיך אינמיטן אויסלערנען און וועלן בעזהשם אויס און וועלן זיך נאך אויסלערנען. וויאזוי זיך צו דרייען אויפן סטאק מארקעט סעיפלי און סעקיורלי און מאכן, זיך אויפבויען, אוועקשטעלן א פעסיוו אינקאם.
א גוטן רעב חיים? א גוט יאר רעב פנחס וואס מאכסטו?
ברוך השם פיין. איז דער עולם וויל דאך נאר קלוגער ווערן און דער עולם שיקט שאלות און מען ווייסט אז דו ענטפערסט און אז דו ענטפערסט גוט און ביסט עס ביסט עס פיטערסט עס אז מען זאל עס גרינג פארשטיין איז ס'איז דא א שאלה וואס מיינט אויל פיוטשערס און איך גיי צולייגן קודם כ'בין מיר משער, אויל פיוטשערס איז עפעס א טערם וואס מ'נוצט אין אינוועסטינג אויפן סטאק מארקעט, און איך גיי צולייגן קודם וואס מיינט פיוטשערס. רייט, פיוטשערס איז ווערט גענוצט איינס פון די אינסטרומענטס אדער פון די זאכן וואס מ'ווערט געטרעיד און געקויפט און פארקויפט אין די פיינענשעל מארקעטס איז פיוטשער קאנטראקטס, איינס פון די פיוטשער קאנטראקטס איז אויל פיוטשערס. אקעי, וואס מיינט א פיוטשער? אבער ס'איז דא פיוטשער זאכן פון אסאך אנדערע זאכן וואס אונז קען מיר.

סאו וואס איז די מארקעט פון די פיוטשער? וואס איז די מארקעט פון די אסעט? לאמיר עס אזוי אנרופן. לאמיר נעמען א משל פון א עירליין. דאס גייט זיין מיין איך, יא, די מאוסט רעלעווענט משל וואס אונז קען מען מאכן. סאו אונז נעמען יונייטעד עירליינס. יונייטעד עירליינס האט טויזענטער טויזענטער פליגערס וואס פארן ארום אלל אווער די ווארלד. יונייטעד עירליינס אויב גייסטו יעצט אריין צו קויפן א טיקעט ביי יונייטעד קענסטו לכאורה קויפן א טיקעט אויף צען עלף חדשים ארום שוין. סאו יונייטעד עירליינס גייט דיך פארקויפן א טיקעט לאמיר זאגן צו פארן קיין אוסטראליע צען חדשים ארום און דו גייסט פארן פאר די טיקעט לאמיר זאגן פֿופֿצן הונדערט דאלער, טויזנט פֿינף הונדערט דאלער. יעצט וואס איז די גרעסטע ריסק וואס יונייטעד עירליין האט אין דעם וואס זיי האבן דיך פארקויפט א טיקעט פאר פֿופֿצן הונדערט דאלער פאר אוסטראליע, פון ניו יארק קיין אוסטראליע?

סאו ס'קען זיין אז זיי גייען דערלייגן אויפן געשעפט. זיי קענען דערלייגן אויפן געשעפט און אסאך געלט, א פליגער נעמט אסאך אסאך אסאך געז, סאו זיי זיי האבן א ריסק מיט דעם וואס זיי פארקויפן טיקעטס פארן עולם, איז די שאלה, און לאמיר אנרופן געז, אקעי איך זאג געז ווייל ווייל יעדער איינער וואס האט א קאר ווייסט די ווארט, מען פילט עס אן מיט געז, עכט איז עס נישט געז ס'איז אויל, מען לייגט אריין אויל אין די קארס, אזא מינע אויל וואס ס'פראדוסט געז. אקעי. סאו וואס קען יונייטעד עירליינס טוהן כדי צו זיך פראטעקטן, אקעי איך זאג פראטעקטן ווייל די ווארט קען די עולם, פראטעקטן מיינט זיך צו באשיצן, אבער די עכטע ווארט איז זיך צו העדזשן, העדזשן איז די ווארט וויאזוי מען פראטעקט זיך, סאו העדזשן מיינט אז מען טוט געוויסע זאכן כדי צו פראטעקטן, למשל אז איך זעץ מיך אריין אין א קאר איך האב א ריסק ווייל דער רבונו של עולם איך קען מאכן א עקסידענט, איך העדזש מיך דורך קויפן קאר אינשורענס. אקעי. איך פראטעקט מיך דורך קויפן א העדזש פון קאר אינשורענס.
סאו די העדזש איז א פשוט א די ריכטיגע ענגלישע ווארט אדער אויפן אדער אין אינוועסטמענט נוצט מען די ווארט? קוק, וואס מען טוט אין אנדערע פלעצער אויסער אינוועסטמענטס מיין איך האסט א אנדערע שיעורים פאר דעם. דא לאמיר רעדן פון אינוועסטמענטס. אין אינוועסטמענטס ווערט גענוצט העדזשינג. אקעי? מען העדזשט זיך, מען פראטעקט זיך דורכן זיך העדזשן. בעיסיקלי העדזשינג מיינט אז איך טו עפעס צו רעדוסן מיין ריסק וואס איך האב. אין אונזער פאל יונייטעד עירליינס האט א ריסק, געז קען ארויפגיין איבער די נעקסטע יאר, און איך האב דא טיקעטס וואס איך האב פארקויפט פאר פליגערס וואס אונז האבן מיר שוין געבוקט קאנטראקטס אונז קען מיר דאס שוין נישט קענסלען פאר צען עלף חדשים ארום, ווי אזוי פראטעקט איך מיך? אקעי? דא גייט אריינקומען די ספעקולעטיוו מארקעט, די ספעקולעטיוו מארקעט מיינט קאמפעניס אדער פאנדס אדער אינוועסטארס אדער וואטעווער, קאל איט וויאזוי דו ווילסט עס אנרופן, וואס זיי זענען נישט דא צו פארקויפן טיקעטס אויף פליגערס, זיי זענען נישט דא צו צו צו מאכן געלט פון טרענספארטעישאן, זיי זענען דא. אדער מסביר זיין וואס העדזשינג מיינט. זיי זענען נישט דא צו מסביר זיין וואס העדזשינג מיינט, זיי זענען דא צו מאכן העדזשעס. אקעי. סאו זיי זענען דא צו צו צו.

היינטיגע מארקעט איז אלעס עלעקטראניקלי. איין סעקונדע פאר מען פאר מען גייט ווייטער, סאו די קאמפעני מיינט וואס וואס טוט יענע קאמפעני? לאמיר נאר צוריק, אמעריקען עירליין פארקויפט א טיקעט פאר פאר מיר, יא פאר פנחס וויל פארן פון ניו יארק קיין אוסטראליע אין עלף חדשים ארום, און אמעריקען עירליינס וויל זיך פראטעקטן אז. אז זיי גייען נישט דערלייגן קיין געלט, עס קען זיין דער פרייז פון אויל וועט זיין אזוי טייער אין עלף חדשים ארום אז א פלעין אנגעפילט מיט פופצן הונדערט דאלערדיגע טיקעטס קיין אויסטראליע גייט זיך נישט קאווערן די הוצאות, און זיי ווילן זיך פראטעקטן גייען זיי צו א.
גייען זיי צו די פיוטשערס מארקעט. און וואס געשעהט דארטן? סאו לאמיר לאמיר צוריק גיין א מינוט ווען די פיוטשערס מארקעט האט זיך געעפנט וואס איז געשעהן דעמאלטס, און נאכדעם וועט מען צוריקקומען היינט איז דאך אלעס א אנדערע וועלט היינט איז אלעס עלעקטראניקלי און היינט איז אלעס

אקעי סאו. סאו סאו סאו סאו וואס טוט וואס וואס האט מען געטון דעמאלטס? דעמאלטס איז געגאנגען דעמאלטס איז עס נישט געווען די יונייטעד עירליינס פארשטייסט אליין. אקעי. דען וואטעווער ס'איז געווען, אונז מאך מיר א משל פון יונייטעד באט ס'איז געווען אין אסאך אינדוסטריס איז עס דא. דעמאלטס איז געווען אלעקסי די בעל עגלה. סאו וואס ער טוט איז וואס אלעקסי טוט ער קו ער מאכט אפ אקעי איך גיי האבן פאר די נעקסטע צען חדשים אזויפיל און אזויפיל פליגערס וואס פארן. צו אזויפיל און אזויפיל פלעצער, און צו צו צו צו כדי צו מיך פראטעקטן אויף די זאכן דארף איך האבן לאמיר זאגן טויזנט פעסער גע אויל, אקעי, איך שיס סתם א נומבער, טויזנט פעסער אויל, לאמיך גיין יעצט און קויפן די טויזנט פעסער אויל, אזוי ווייס איך אז כ'האב אריינגעלאקט מיין פרייז. און און מען קען מיך שוין נישט טשארדזשן מער.
אקעי. יעצט אז איך וויל יעצט קויפן טויזנט פעסער אויל, שטעלט זיך א גרויסע פראבלעם וואס טו איך וועגן סטארעדזש?
יא. ווי קען איך סטארעדזשן די אויל? סאו סאו ס'דא וואס ס'דא פיוטשערס וואס מען קען קויפן יעצט, כ'רעד נישט יע היינט, כ'רעד דעמאלטס, דורך מען האט עקטשעלי געקויפט די געז, און כ'האב מיך געדארפט אן עצה געבן מיט סטארעדזש. אדער דא קומט אריין עכט א פיוטשערס קאנטראקט, כ'קום צו לאמיר זאגן שעל אויל קאמפאני,

וויאזוי קען ער זיך פראטעקטן, און וויאזוי האט ער מאכט, וויאזוי קען ער מאכן זיכער ער זאל נישט דערלייגן צו סך, מ'גייט דאך דא אריין א קאנטראקט פון צען חדשים, יא, אבער מ'קען, דאס קען מען נאו עקסעפשען. יא, אבער אויף א סטעפ פארן זיך פראטעקטן, ווייל ס'קען זיין אויל גייט ארויפגיין, ס'קען זיין אויל גייט אראפגיין, סאו ס'קען זיין ער וועט מאכן, ס'קען זיין ער וועט דערלייגן.
אויב אויל גייט ארויפגיין גייט ער פארלירן.
יא.

ווערט פאר זיי מדארף אבער דאס איז די פיוטשערס מארקעט אין אויל הונדערט פֿופֿציק יאר צוריק אקעי יעצט האסט געגעבן א ווארף אריין אלעקסי סאו ס'איז גוט האסט אריינגעווארפן אלעקסי ווייל יעצט קען איך דיר מסביר זיין אז ס'איז נישט נאר אויל קען זיין דעמאלטס איז געווען שטרוי פאר די הארסי וואס ס'פארט
אקעי אלעקסי האט געוויסט ער האט א ריזיגע טרעילער הארסי איך ווייס נישט וויאזוי ס'איז אבער ס'איז כ'שטעל מיך פאר ס'פלעגט זיין טרעילער הארסיס יא? קען זיין. קען ס'איז מסתם געווען א ריזיגע ריזיגע וואגן וואס דער הארסי האט געדארפט זיין געבויעט פון.
זעקס פערד.
זעקס פערד און מיט שטארקע הארס פאוער וואס מ'דארף געבן צו עסן יעדע פופצן מינוט נאך א גאנצע מיל, סאו רבונו של עולם דאס צו קויפן אזויפיל שטרוי קאסט דאך א הון תועפות, און וואס טו איך אז ס'גייט ארויף די פרייז פון שטרוי, האט ער געקויפט פיוטשערס אויף שטרוי.
וואס טו איך אויב ס'געשענט א זעווערוכע, און וואס טו איך אויב די קארעטע בלייבט שטעקן אין א זומפ.
די אלע זאכן, ס'איז דא קליינע פראבלעמען און ס'איז דא גרויסע פראבלעמען. די גרעסטע פראבלעמען, עטליעסט היינטיגע צייטן, נישט די פראבלעמען, סארי, די גרעסטע ריסק פאר א אלעקסי בעל עגלה קאמפאני איז אויל. סאו. דאס איז די שטרוי, דאס איז די רעדער, יא אקעי.
יא. ס'קען זיך מאכן א עקסידענט, קענסט קויפן אינשורענס פאר די אלע זאכן, דאס איז אלעס פיין און וואויל. די אלע זאכן איז קען זיין ס'גייט געשען, מ'דארף זיך פראטעקטן פאר א זאך וואס אפשר גייט עס געשען, איין זאך וואס עס גייט זיכער געשען אז דער עראפלאן דארף א טרעילער מיט אויל כדי צו פארן קיין אוסטראליע,
וואס טוט מען? ס'איז א ריזיגע ריסק, דא איז איין, דא קומט אריין די פיוטשערס קאנטראקט. אקעי, סאו וואס איז עס אנדערש היינט? אקעי.

אה, אקעי. אקעי סאו און די ענפער פאר דעם איז ווייל דא קומען אריין אסאך ספעקולעטערס סאו איך קען קויפן א פיוטשערס קאנטראקט פונקט אזוי ווי יונייטעד קען עס קויפן סאיז דא א גאנצע מארקעט פון קויפן א פיוטשערס קאנטראקט רובא דרובא וואס קויפן היינט פיוטשערס האבן נישט קיין פיזיקעל דעליווערי און זיי און זיי האבן ניטאמאל קיין פיוטשער דעליווערי סאו די פיוטשער האט א עקספיירעישן דעיט יעדע פיוטשערס קאנטראקט האט עקספיירעישן דעיט וואס די עקספיירעישאן איז אין אנדערע ווערטער די טאג פון דעליווערי.
אקעי. סאו אז דו קויפסט יעצט א פיוטשערס אויל קאנטראקט.
אויף צען חדשים ארום. אויף צען חדשים ארום און ס'גייט עקספייערן אין צען חדשים ארום. ביסטו רעדי אז ס'זאל אנקומען א טרעילער מיט אויל צו דיין הויז? איך? נישט דא, ניין.
רייט. סאו די וועג וויאזוי די וועג ארויס פון דעם איז.

יא אהא אקעי. יא. סאו ר' חיים ווי גאנגבאר איז אזא מין אייטעם פיוטשערס אדער סטאק מארקעט? וואס איך מיין צו פרעגן איז אז קאמפאניס מאכן אין גרויסן יעדן טאג אזעלכע סארט קאנטרעקטס און מענטשן האנדלן מיליאנען מענטשן האנדלן מיט עס און וואס איז עס א נחלת הפרט א נחלת הכלל? ווי אפט עקספייערן די אידן?
סאו ס'איז דא דיפרענט פיוטשער קאנטרעקטס? אונז האבן גענומען א משל פון אויל, אויל למשל עקספייערט יעדע חודש, וואס עס מיינט איז אז עס איז דא קאנטראקטס וואס עקספייערט יעדע חודש. אה, עס איז דא גענוג דערפון.
עס איז דא גענוג, עס איז דא ליקוויד, עס איז דא ליקוויד פיוטשערס קאנטראקטס, עס איז דא אי-ליקוויד, למשל אויל איז זייער א ליקוויד קאנטראקט, פארוואס? ליקוויד מיינט צו זאגן אז עס איז דא אסאך פון עס, עס איז נישט אזוי ווי, ס'איז דא צו באקומען.
יא, למשל עס איז דא פיוטשערס קאנטראקטס אויך אויף סוי-ביענס וואס ס'וואקסט. וואס דאס איז נישט אזוי ליקוויד ווי קרוד אויל. דאס הייסט אז מ'קען עס נישט אזוי גרינג און אפט טרעפן, ס'איז נישט אזוי מצוי.
מ'קען עס טרעפן גענוג, אבער כ'מיין ס'דא קאפי בינס פיוטשערס, ס'דא יעדע זאך, יעדע, אלע קאמאדיטיס, יעדע קאמאדיטי וואס איז א א שטארקע גאנגבארע זאך קענסטו לכאורה טרעפן א פיוטשערס מארקעט אויף עס. אבער דו קענסט עס טרעפן א פיוטשערס מארקעט ווען דו ביסט א באמת א פארמער, קענסט האבן א פיוטשערס מארקעט אויף טשיקנס, אויף לייוו סטאק, אויף בהמות. יא. באט באט ס'איז ווי מער גאנגבאר ס'איז אלס מער ליקוויד איז עס. אויל דארפן זייער אסאך מענטשן זייער אסאך דערפון.
די גאנצע וועלט דרייט זיך היינט ארום אויל. סאו איז דא איז עס זייער א ליקוויד אייטעם מען קען קויפן און פארקויפן זייער גרינג. סאו אויל עקספייערט יעדע חודש. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער אז דו קויפסט היינט א פיוטשערס קאנטראקט און דו האלטסט עס, דאס הייסט דו טרעידסט עס נישט ווייטער,

אדער ס'גייט נאר פער חודש? כ'בין אביסל צומישט.
די ענפער איז דו קענסט, אבער געווענליך טוט מען עס נישט, ווייל די מערסטע ליקווידיטי, מיענינג די מערסטע עקשאן, מערסטע קויפערס און פארקויפערס, גייסטו האבן אין די ערשטע חודש, אין די יעצטיגע חודש. סאו אז דו זעסט דארטן איז דא די מערסטע וואליום, גייט זיין אויב דו גייסט למשל דיסיידן אז דו ווילסט ארויסגיין פון דיין פאזישן,

מיינט עס אז ער וויל האנדלען מיט די אייטעם, וויל האנדלען מיט די קאנטרעקט, נישט ער וויל עס האלטן און ווארטן און זען וואס ס'געשעט ווען עס עקספייערט. וואס ס'נוגע לגבי, וואס איז נוגע לגבי גוט געלט, איז די מענטשן וואס קויפן פיוטשערס אויף א געוויסע פרייז כדי צו פארקויפן פאר א העכערע פרייז, סאו ווען גייט ארויפגיין די פרייז פון די פיוטשער? ביים סוף. סאו למשל, לאמיר מאכן א משל, טאמער, טאמער, טאמער דו קענסט, דו קויפסט א פיוטשערס קאנטראקט פאר הונדערט דאלער.
יא.

אזוי ווי וויפיל ס' וואס די קאנטראקט זאגט פאר וויפיל מ'קען עס קויפן און דארטן קויפן די מענטשן און פארקויפן די מערסטע די פיוטשערס.
סאו דו האסט מסביר געווען וואס די עס ענד פי פייוו הונדערט איז אויף גוט געלט נומבער זעכצן, אבער וואס מיינט אז מ'קויפט פיוטשערס אין די עס ענד פי פייוו הונדערט?
אז די עס ענד פי פייוו הונדערט גייט ווערד זיין, גייט זיין די נומבער פון עס א געוויסע נומבער ביי דעמאלטס.

יא, איך כאפ זיך יעצט אז דו זאגסט דאס אז ס'איז שטארק אזוי, איך מיין יעדע שמועס איז א זאך פאר זיך, דאס טייטש ס'נישט קיין המשך וואס איינס בויט זיך אויפן אנדערן, וואס א קלעס ארבעט יא אזוי, א קלעס ארבעט יא ווען איינס בויט זיך אויפן אנדערן, אבער דאס מאכסטו, פרובירסטו עס צו מאכן גרינג פארן עולם און מ'זאל נישט מוזן מיטהאלטן די איין לאנגע המשך, אבער דאס מאל זאגסטו וועסטו מאכן א אויסנאם. יא יא, די קלעס איז ממש געבויט איינס אויפן צווייטן, אזוי ווי פון אלף בית ביז דקדוק. אבער אבער דאס איז א זאך וואס כ'טריי זייער שטארק אויף די שמועסן אין קול מבשר ווייל איינער זאל קענען אויסלעשן די טעלעפאן און זאגן כ'האב עפעס קונה געווען היינט וואס כ'קען טון מיט עס. געוואלדיג. אקעי סאו רבותי אריינצושיקן שאלות פאר רבי חיים און מסביר צו זיין ער זאל מסביר זיין ענטפערן וויאזוי וואס יענץ מיינט וואס דאס מיינט אזעלכע געווענליכע און אומגעווענליכע טערמס בשייכות מיט די סטאק מארקעט אינוועסטמענט קען מען שיקן א טעקסט מעסעדזש צו עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען. עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען. אדער א אימעיל צו עסק, ask, עט חיים עקסטין דאט קאם, CHAIMEKSTEIN, דאט קאם. גוט, א גרויסן גרויסן שכוח ר' חיים. מ'עט זיך זעהן אין די פיוטשער וועגן פיוטשערס. בעזר השם.